אבער מיט די מחשבות זענען מיר אלע מחובר צוזאמען, און דער אייבישטער העלפט מיט אזעלכע כלים פון היינטיגער דור, אונז קען מען זיך מחבר זיין נישט נאר במחשבה, נאר מען קען אויכעט זען איינער דעם צווייטן, און מען קען פרובירן זיין בקשר בדיבורים איינער מיט דעם צווייטן.

ס'איז דא אסאך אסאך מענטשן ליגן איצטער זייער נישט געזונט, ס'דא אסאך מענטשן געפינען זיך מיט גרויסע פחדים, ס'דא שווערע זאכן וואס ס'גייט אריבער אין אלע פלעצער פון כלל ישראל, די גאנצע וועלט, אבער מיר רעדן דאך איצט פון כלל ישראל. און מצד שני, ס'איז דא אזא, אז מ'גיבט א קוק ארויס אביסל, זעט מען עפעס אזא אינטערעסאנטע מצב וואס דער רבונו של עולם מאכט אויף די וועלט. ס'איז א געפיל וואס אסאך מענטשן האבן עס, איך ווייס נישט פונקט וואס ס'טוט זיך ביי יעדן איינעם אין הארץ און ביי זיך, אבער איך שטעל זיך פאר אז אסאך מענטשן דרייען זיך ארום מיט דעם סארט געפיל. אז ס'איז דא דא עפעס א מורא'דיגער יד השם וואס מצד אחד איז דא א גילוי פון א מורא'דיגע גרויסקייט, און בממילא זעט מען די רחמנות פון דעם אייבערשטן אויכעט, ווייל ווי שטייט אין ספרים הקדושים, דעם פסוק לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת, שטייט אז הגדולה זה החסד, די גרויסקייט פון דעם אייבערשטן, דאס איז דער חסד פון דעם אייבערשטן. און מען זעט דאך ארויס היינט אין די גאנצע וועלט די גרויסקייט פון יד השם, אויב א מענטש וויל האבן אמונה, עס איז בחירה נאכאלץ דא, כ'שטעל זיך פאר אז עס איז דא מענטשן אויף די וועלט וואס זיי קענען זיך דרייען מיט מחשבות פון טבע, און נישט קיין מחשבות פון אמונה, דעמאלטס וועלן זיי גארנישט זען. מ'וועט דאס תולה זיין אין א טבע'דיגע וועלט, אין א טבע'דיגע בריאה, וואס ס'קען אויסקוקן אזוי ווי, אה, וואס איז געשען? וואס האט דאס פאר מיט דעם אייבערשטן? ס'איז דא עפעס א קאראנא? ס'איז דא א קאוויד נײַנצן? און דאס איז דאס, מ'דארף ווערן געראטעוועט פון דעם. ווייל בחירה איז דא, אבער מצד שני אז מען איז זיך אביסל מתבונן זעט מען ווי כלל ישראל מאמינים בני מאמינים זיכער, אבער אפילו א מענטש אזעלכע סארט אידן זענען געווען גאנץ ווייט פון אמונה אפילו ביי די אומות העולם. גייט אריין עס מער און מער אז א מחשבה פון wow מיר האבן געקלערט אז מיר געפינען זיך שוין אין אזא סארט וועלט, וואס פון אלע מדינות און די די גרעסטע חכמים מיט די גרעסטע דאקטוירים מיט די גרעסטע מענטשן וואס זיי האבן טאקע חכמה און כוחות צו צו אויפטון אויף די וועלט גרויסע זאכן, און מען שטייט אנטקעגן אזא מצב וואס מען ווייסט נישט וואס צו טון, מען ווייסט נישט וויאזוי זיך פרובירן אויסראטעווען ווי ס'דארף צו זיין, אן קיין ספק, מען גייט נישט מזלזל זיין חס ושלום אין די וואס זיי טוען ווייל מען דארף טון, מיר געפינען זיך אין א וועלט וואס אשר ברא אלוקים לעשות, אז דער רבונו של עולם וויל אז יעדער איינער וואס ער קען נאך עפעס טון על פי כל דרכי הטבע צו ארויסהעלפן, צו מרפא זיין, צו טרעפן די רפואה, אזוי דארף זיין, אבער מיר רעדן איצטער מער פון די מחשבה פון די השקפה, פון די איידיע וואס ס'ליגט דא באהאלטן, וואס ווער ס'וויל זיך משים לב זיין זעהט אז ס'דא אזא גאט אויף די בריאה וואס האט געמאכט אזא אזא נישט קיין נארמאלע זאך ווי מ'קען עס אנרופן, נעמען נעמען א זאך וואס וואס מ'זעהט דאס נישט פאר די אויגן, ווי האט איינער געזאגט, כ'בין נישט באקאנט אין די אלע פרטים ופרטי פרטים, אבער עס איז גאנץ יתכן אז ממש אזוי איז דאס, מען זאל צוזאמנעמען דעם קאראנא פון אכט ביליאן מענטשן, אכט ביליאן מיליארד מענטשן דא אויף די וועלט, וועט עס אויסקומען אין א גרויסקייט פון א לעפעלע, א האלבע לעפעלע צוקער, און כביכול דער אייבישטער שטייט מיט א האלבע לעפעלע צוקער און ער זאגט פאר די גאנצע וועלט, איך צושפרייט עס. איך בין בעל הבית אויף די בריאה, און דאס ברענגט ארויס אז טאמער איינער וויל קוקן מיט א אויג פון אמונה, ברענגט דאס ארויס אט אזא אזא גילוי אלוקות, אזא גדולת השם, אזא גרויסקייט פון דעם בורא כל עולמים, און די גרויסקייט פון דעם בורא כל עולמים, די שטארקייט די פעסטקייט וואס מען זעט אויף, וואס מען זעט מיט אונזערע גשמיות'דיגע אויגן, דארף אונז צוברענגען צו א פלאץ פון דערהערן די רחמי השם, די חסדי השם. איך ווייס, בשעת מיר רעדן די ווערטער, דא אין ארץ ישראל, אין אמעריקע, אין אייראפע, אין די גאנצע וועלט, איז דא מענטשן וואס זענען נישט געזונט, און זענען שטארק נישט געזונט, און אן קיין ספק מיר האבן אלע צער, מיר האבן אלע יסורים, מיר האבן אלע עגמת נפש, מיר דאווענען אלע, איך געפין זיך דא אקעגן דעם מקום מקדש, און אזוי ווי כלל ישראל יעדער איינער וואו ער איז, מען דאווענט, און מען בעט דעם אייבערשטן, און מען דארף זיך משתתף זיין מיט דעם צער, חלילה וחס צו אוועקנעמען די מחשבות פון די עגמת נפש, וואס מענטשן גייען אריבער סיי די וואס זענען קראנק און סיי די משפחות ארום און ארום, צו דאס מענער צו דאס ווייבער צו דאס טאטעס, קינדער מיט משפחה, און אן קיין ספק איז די זעלבע זאך רחמנא ליצלן די אלע וואס זענען נפטר געווארן שוין, ווער קען ווער קען פארשטאפן די הארץ און נישט זיך משתתף זיין בצערם של ישראל, חלילה וחס, מען טאר נישט אוועקגיין פון די מחשבה א רגע נישט, מען דארף עס זען אקעגן אונזערע אויגן, און אלץ וואס מיר זאגן אז מיר דארפן אבער פונדעסטוועגן זען גדולת השם און רחמי השם און חסדי השם, איז צוזאמען מיט די מחשבה. אסאך מאל קען א מענטש ווערן אביסל צודרייט און צומישט, רגע רגע איך פארשטיי נישט, ווי קען איך האבן צוויי מחשבות צוזאמען? ווי קען איך איין רגע שפירן די גרויסקייט פונעם אייבערשטן און די רחמנות פונעם אייבערשטן, און אין די זעלבע מינוט האבן צער מיט עגמת נפש און זיך משתתף זיין בצערם של ישראל פון די קראנקע מענטשן, און רחמנא ליצלן מיט צערם של ישראל פון די וואס זענען געשטארבן? ס'איז נאכאנאמאל, ס'איז א צומישטע מצב. ס'איז נישט קיין נארמאלע סטאנד סטאנדארדיגע זאך, אבער מיר האבן די כוחות צו עס טון. איך נעם א דוגמא, ס'איז דא א הלכה אין שלחן ערוך, די הלכה איז מחייב א מענטשן ווי אזוי צו זיך פירן, און אפילו ווי אזוי צו זיך, וואס צו פילן, נישט נאר טון למעשה, נאר וואס א מענטש זאל שפירן אין כל מיני מצבים אין לעבן. איז דא הלכה, און איך וועל פרובירן אראפברענגען די הלכה אביסל מיט מיט א מיט א אפשר נישט אזוי ווי ס'שטייט אין די הלכה, אבער אין דעם רוח הדברים פון די הלכה. שטעלט זיך פאר אז א קינד פון א טאטן, וואס דער קינד איז מיט דעם טאטן זייער בידידות, מיט א מורא'דיגע ליבשאפט, מיט א מיט א מיט א צוזאמענקום, און א קינד וואס איז מיט דעם טאטן אסאך צוזאמען, דער טאטע איז א מיליאנער, א ביליאנער, און דער קינד ארבעט מיט דעם טאטן ביי די ביזנעס. רחמנא ליצלן, ס'איז געשען א אומגליק, און ס'איז געשען א עקסטעדענט, און דער טאטע איז געהארגעט געווארן ביי דעם עקסטעדענט. ס'איז דאך א שרעקליכע זאך, יא? מ'רעדט א יונגער קינד מיט א טאטן א גביר, א געשמאקער טאטע, א גוטער טאטע, א פרענדליכער טאטע און א גוטער קינד פארן טאטן, ס'איז דאך, די טראגעדיע איז מורא'דיג גרויס, און על פי הלכה דארף דער קינד מאכן א ברכה בשם ומלכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת, און דער ווארט דיין האמת איז אזא א ברכה וואס טוט זייער וויי. בשעת מען זאגט דיין האמת גייט ארויס טרערן פון די אויגן, בשעת מען זאגט דיין האמת טוט וויי די הארץ, ריכטיג? די גמרא זאגט אין ברכות, ס'איז א משנה, ס'איז א גמרא, ס'איז א רמב"ם, ס'איז א טור, ס'איז א שולחן ערוך, וואס דאס אליין איז גאנץ שווער צו מקיים זיין, אבער אזוי איז גע'פסק'נט, אז די ברכה דיין האמת דארף מען קענען זאגן, דארף מען זיך צוברענגען און עס זאגן בלב שלם בדעת שלם ובנפש חפיצה, ס'איז א מדריגה, ס'איז זיכער דא גרויסע מדריגות צווישן איינעם מיט דעם צווייטן אין דעם ענין, אבער די הלכה זאגט מען דארף מאכן דיין האמת, מען קען נישט מאכן הטוב והמיטיב, א טאטע איז נפטר געווארן מאכט מען נישט קיין הטוב והמיטיב, מען מאכט דיין האמת, אבער מען דארף מאכן בלב שלם, בדעת שלם, בנפש חפיצה. אין די זעלבע שלחן ערוך, אין די זעלבע הלכה שטייט נאך א זאך, ווען דער טאטע, ער איז דאך א ביליאנער, ער איז געשטארבן, ער איז געהארגעט געווארן, ס'איז א עקסידענט, און ער האט איבערגעלאזט א ירושה פון ביליאנס דאלערס פאר זיין זוהן, דער קינד איז געווארן א ביליאנער איצטער, זאגט די הלכה אז דער קינד דארף מאכן א ברכה דעמאלטס, וואסערע ברכה? ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הטוב והמיטיב. וואו! ווי ארבעט דאס צוזאמען? ווי קען מען מאכן דיין האמת דער טאטע איז געשטארבן, דער בעסטער טאטע, דער געשמאקסטער טאטע, און אין די זעלבע מינוט, אין א מינוט נאכדעם, גלייך מאכן הטוב והמטיב. אויב די הלכה זאגט אז אזוי דארף מען זיך פירן, און אזוי דארף מען פילן, איז פשט אז מיר האבן די כוחות, מיר האבן מורא'דיגע כוחות הנפש ביי אונז אינעווייניג, וואס מיר קענען אריינגיין אין איין מינוט אין די מחשבה פון דיין האמת, ריכטיג מיט אלע פרטים ווי מען דארף מאכן דיין האמת און אלע מדריגות וואס איז דא אין דעם, אבער דיין האמת איז א ברכה פון א ווייטאג, מען זאגט עס ברוך אתה ה', אבער עס איז דיין, עס איז דין, אבער אויב ס'איז א מצב וואס דער טאטע האט איבערגעלאזט א ירושה פון מיליאנס דאלער, פון ביליאנס דאלער, דארף מען אין די זעלבע צייט מאכן נאך א ברכה, נישט נאר דיין האמת, נאר הטוב והמטיב. איך ברענג עס אויף א דוגמא. מיר געפינען זיך איצטער אין זייער א אויסגעמישטע מצב. מיר דארפן מכיר זיין אין די מציאות, מיר דארפן לעבן מיטן מציאות, מיר זענען פשוטע מענטשן, איך בין לכל הפחות א פשוטער מענטש מיט א פשוטע דעת, אן קיין טיפע טיפע השגות מיט הרגשות מיט הרגשים, איך לעב נישט אין די הימלען, איך בין דא אויף די וועלט, מיר געפינען זיך צווישן מענטשן, מען געפינען זיך צווישן משפחות, און דער מצב איז זייער נישט פשוט. קראנקע מענטשן, וואס רחמנא ליצלן, יעדן טאג, וואס יעדן טאג, כמעט יעדע פאר שעה, נאך קראנקע און נאך קראנקע, און שווערערע קראנקע, מענטשן וואס זיי גייען אוועק פון די וועלט, דאס ברענגט ארויס אט א מורא'דיגע מצב פון דיין האמת, א מורא'דיגע מצב וואס ס'דארף אונז ברענגען צו א פלאץ פון השתתף בצערם של ישראל, כל שכן וקל וחומר איינער וואס ס'איז ביי אים אין שטוב, איינער וואס ער אליין איז דאס, זיין ווייב, זיין טאטע, זיין מאמע, א קינד. מיר זיינען פשוט'ע מענטשן, מיר זיינען גשמיות'דיגע מענטשן, מיר זיינען פליישעדיגע מענטשן. מ'קען נישט זאגן א מענטש פיל נישט קיין צער, קיין עגמת נפש. דאס איז דער מציאות, ס'איז דא צער, ס'איז דא יסורים, ס'איז דא עגמת נפש. ריכטיג. אבער מיט די אמת'קייט, מיט די ריכטיגקייט, וואס מצד אחד קוקן מיר אריין אין דעם מצב און מיר זעען וואס ס'טוט זיך און מיר שפירן דעם צער, מיר שפירן די יסורים, מיר שפירן די עגמת נפש, זיך משתתף בצערם של ישראל, און נאך מערער, ס'ברענגט אונז צו צו מחשבות פון ישוב הדעת, פון חשבון הנפש, פון תשובה טון, יא, יעדער איינער דארף זען, טראכטן, wow, wow, רבונו של עולם, וואס ווילסטע? וואס רעדסטע? וואס דארף איך מתקן זיין? וואס דארף איך זיך משנה זיין? דאס איז עניינים פון מחשבות, פון חשבון הנפש, אמת, דאס דארף זיין א חלק פון די מצב אונזערער, און אין די זעלבע מינוט קענען מיר קומען און אריינעמען מחשבות wow ווי גרויס ביסטע ווי גרויס ביסטע וואו זעהן מיר ארויס איצטער בידך הגדולה והחזקה והרמה אין די תורה איז דאך דא דריי מאל יד הגדולה יד החזקה ויד הרמה אזא זאך האבן מיר נאך קיינמאל נישט געזעהן אזא מציאות דו זאלסט זיך קענען אזוי באווייזן ווי דו ביסט שולט אויף די גאנצע וועלט מיט א קלייניגקייט, און די מחשבות דארף אויכעט אריין גיין ביי אונז אין קאפ אין די זעלבע צייט ווען מיר זעען די צער מיט די יסורים מיט די עגמת נפש. דער הייליגער רבי ר' נחמן אין ליקוטי מוהרן איז דא א מאמר א קורצע מאמר אבער איינע פון די יסודות'דיגע מאמרים אויף דעם פסוק אין תהלים וואס דוד המלך זאגט בצר הרחבת לי. שטייט אין חזל אויף דעם פסוק, ווען דוד המלך האט געזאגט דעם פסוק, איז ער געווען אין א מצב, רחמנא ליצלן, פון יסורים, מיט עגמת נפש, אויף א שרעקליכע וועג, וואס זיין אייגענער זון, זיין זון אבשלום לויפט אים נאך און ער וויל אים הרג'נען. ס'איז נישט נארמאל, מ'רעדט וועגן א מלך וואס איז געווארן אויסגעקליבן פון מיט א נביא פון שמואל הנביא, דער אייבישטער אליין האט אים אויסגעקליבן פאר א מלך, און דוד המלך דארף אנטלויפן פון ירושלים, ס'גייען מיט מיט אים אפאר צובראכענע צושטאכענע שטעט אין תנך, דוד המלך שטייט און טראכט און זאגט רבונו של עולם, ער האט געוואלט שרייען צו דעם אייבערשטן, אבער ער האט אפילו נישט געקענט שרייען, ער איז געווארן אין אזא, ס'רופט זיך אן אין תהלים ליבי סחרחר, מיין הארץ איז פארדרייט געווארן, עזבני כוחי, מיין כח האט מיר אפגעלאזט, ואור עיני גם הם אין איתי, די ליכטיגקייט פון מיינע אויגן איז אויך נישט מיט מיר, דאס מיינט די מח איז פארשטאפט. די הארץ איז פארקלאפט, דאס איז א מצב וואס אסאך מענטשן קריגן זיך איבער ארום אין די גאנצע וועלט, לבי סחרחר, די הארץ איז פארשטאפט, די הארץ איז פארדרייט, עזבני כוחי, אור עיני, דאס איז די כח, דאס איז די אויגן, דאס איז די מח, דוד המלך איז געווען אין דעם מצב, עד כדי כך אז חזל זאגן, א פסוק אין תנך, ויבוא עד הראש, זאגן חזל עלה על דעתו של דוד המלך לעבוד עבודה זרה, א שרעקליכע לשון, ס'דא אסאך פירושים אויף דעם, כ'וועל פרובירן מסביר זיין, אבער ס'דא א לשון אזוי אין חזל, עלה על דעתו לעבוד עבודה זרה, זיכער מיינט דאס אין די דרגה פון דוד המלך, ס'איז איינגעקראכן ביי אים מחשבות, רבונו של עולם, וואס טוט זיך דא, אוואו ביסטו רבונו של עולם? איך האב געוואלט זיין מלך? שמואל הנביא איז געקומען בנבואה, ער האט מיר ארויסגעשלעפט פון מיין טאטנ'ס שטוב און האט מיר ממליך געווען, ווייל דו האסט געהייסן. אוואו בין איך? גיב א קוק וואס טוט זיך מיט מיין מלכות. איך דארף אנטלויפן פון ירושלים, ס'לויפן מיט מיר אפאר משוגעים, גאנץ כלל ישראל זענען אקעגן מיר, און מיין אייגענער זון אבשלום לויפט מיר נאך און ער וויל מיר הרג'נען. דוד איז געווען זייער פארלוירן. פון דעסטוועגן זעט מען ארויס אז דער פסוק זאגט מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו. באוואוסט, די גמרא פרעגט, מזמור לדוד? מען קען זאגן מזמור לדוד? קינה לדוד מיבעי ליה. קום עס נעמען א רגע, ארויסגיין פון דוד, נעמען היינטיגער מצב, מ'קען זאגן מזמור לקורונה? מ'קען זינגען בכלל אין היינטיגער מצב? מ'קען טאנצן, מ'קען שפרינגען, מ'קען זיך פרייען אז מ'זעט קראנקע מענטשן, און מ'זעט אידן זענען בעלי חסד, בעלי תורה, בעלי צדקה, בעלי תפילה, ליגן קראנק, גייען אוועק פון די וועלט, קען איינער קומען זאגן מזמור? חזל זאגן דוד המלך איז געווען אינעם זעלבן מצב, דוד המלך איז געווען אין א מצב וואס ער אנטלויפט פון ירושלים און זיין זון אבשלום לויפט אים נאך צו אים הרג'נען, און פון דעסטוועגן זאגט ער מזמור לדוד. רבי נתן מברסלב לייגט צו. ווען ער ברענגט אראפ אט דעם מאמר פון ליקוטי מוהרן אין ליקוטי הלכות, איז ר' נתן לייגט צו נאך א שאלה, די המשך פון דעם פסוק איז, השם, מה רבו צרי, רבים קמים. רגע, זיי מוחל דוד המלך, אוואו ביסטו? אדער דו זאגסט מזמור לדוד, אדער דו זאגסט השם מה רבו צרי. דו ווילסט דאנקען דעם אייבערשטן, אדער דו ווילסט שרייען צו דעם אייבערשטן? ר' נתן מברסלב בויעט אויף הלכות כלאי בהמה הלכה ד' די ליקוטי הלכות, ס'געבויעט אויף די תורה, קוף צדיק ד' די ליקוטי מוהרן און תורה ב' צווייטן חלק, וואס די טיפקייט פון דעם איז למעשה ממש פארהאן, ממש אונזער מצב אין אלע מצבים, אבער כל שכן אין אזא מצב וואס ס'נעמט ארום גאנץ די גאנצע וועלט, און גאנץ כלל ישראל, איך געפין זיך דאך איצטער מיט אייך דא צוזאמען, ס'איז זיך מצרף, איך ווייס נישט וויפיל מענטשן זענען מצרף צוזאמען דא צוזאמען מיט דעם שיעור וואס מיר גיבן איבער איצטער, אבער יעדער איינער אוואו ער געפינט זיך, ביי עם אין שטוב, אין אלע ווינקעלעך, גייט אריבער די געפילן און די מחשבות. מ'איז צומישט, ס'גייט אריבער אזא צומישקייט, רגע, רגע, וואס דארף איך דא טון? איך דארף זינגען און איך דארף דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אויף די גרויסקייט וואס מען זעט ארויס זיין שטארקייט, ווי ער איז באלעבאסט אויף די גאנצע בריאה, אויף די גאנצע וועלט, און די תקווה איז אז מען גייט זען גאר גרויסע ניסים ונפלאות, אדער ס'איז דא דא צער מיט יסורים, ס'דא קראנקע מענטשן וואס זיי ליגן אין די בעטן און פייניגן זיך, ס'דא מענטשן וואס זענען געשטארבן, ס'איז דא לוויות און מ'זיצט שבעה, אוואו איז דער מצב אונזערער? ווי גיט מען זיך א עצה אין אזא צומישטע מציאות? דעריבער האב איך מקדים געווען, מיר האבן מורא'דיגע כוחות הנפש ביי אונז אינעווייניג, אויב די הלכה קומט און זאגט אונז אז ווען א מענטש, ווען א קינד, וואס זיין טאטע, דער באליבסטער טאטע, גייט אוועק פון די וועלט אויף א טראגעדישע וועג, אבער דער קינד ווערט א עושר ווייל ער האט גע'ירש'ט דעם טאטן, דארף דער קינד מאכן צוויי ברכות, איין ברכה פון ברוך אתה השם דיין האמת, און אין די זעלבע מינוט ברוך אתה השם הטוב והמיטיב, איז פשט אז מיר האבן אין אונז אזעלכע כוחות וואס מיר קענען מיטהאלטן א זאך וואס איז תרתי דסתרי. מיר האבן די כוחות מצד אחד זאגן דיין האמת און וויי טון די מצב וואס ס'טוט וויי, און אין די זעלבע מינוט קענען מיר זאגן הטוב והמיטיב, און זען וואו רבונו של עולם האסט מיר געמאכט א ביליאנער, מיין טאטע איז געהארגעט געווארן, מיין טאטע איז געשטארבן, איך האב אים געירשנט, איך בין א ביליאנער, הטוב והמיטיב. דאס איז א נארמאלער מענטש? דאס איז דאך לכאורה א משוגענער מענטש, א רגע זאגט ער דיין האמת, א רגע זאגט ער הטוב והמטיב. די הלכה זאגט ניין ניין ניין, דער רבונו של עולם האט באשאפן א מענטשן אז ער האט אין זיך כוחות וואס ער קען מיטהאלטן אפילו זאכן וואס ס'קוקט אויס תרתי דסתרי. ממילא דאס איז די זעלבע ענין פון דוד המלך, ווי דער הייליגער רבי איז מסביר, וואס ער טייטשט, רבי נתן מאכט עס באריכות און ער טייטשט איין די גמרא, די גמרא זאגט, ווען דוד איז אנטלאפן פון ירושלים, ווען זיין זון אבשלום לויפט אים נאך צו הרג'נען, ער האט געוואלט שרייען צו דעם אייבערשטן, ער האט געוואלט וויינען, ער האט געוואלט אויסגיסן די הארץ, אבער ער האט נישט געקענט. ס'איז געווארן לבי סחרחר, עזבני כוחי, ואור עיני גם הם אין אתי. דוד המלך איז געקומען צו א מצב וואס עלה על דעתו לעבוד עבודה זרה, דאס מיינט בלבולים מיט ספיקות, מיט שאלות, מיט סתירות, מיט תמיהות, מיט בלבולי הראש, מיט בלבולי הלב, האט אים אנגעכאפט אינעם גאנצע מציאות זיין, און ער זאגט, וואו, מיין הארץ ווערט פארשטאפט, מיין מח ווערט פארדרייט, מיין הארץ ווערט פארדרייט און מיין מח ווערט פארשטאפט, איך וואלט געוואלט שרייען, איך וואלט געוואלט וויינען, אבער איך קען עס נישט מאכן. ער האט געוואלט שרייען, השם, מה רבו צרי. ער האט געוואלט עפענען די קולות און מאכן קולות וברקים, אבער ער קען עס נישט טון. פארוואס? ווייל אין אזא סארט צער מיט יסורים וואס דוד המלך איז דורכגעגאנגען דעמאלטס, האט ער עס פארשטאפט די הארץ. ס'איז אזוי ווי היינט, איך שטעל זיך פאר עס איז דא אסאך מענטשן וואס זיי דרייען א קעמעזער ביי זיך, אזוי פיל צער, אזוי פיל צער, אזוי פיל נאך, ס'ווערט פארשטאפט די הארץ, ס'ווערט פארשטאפט די מוח, מ'ווייסט נישט ווי אזוי צו מגיב זיין. וואס איז די עצה געווען פון דוד המלך? קומען חזל זענען מגלה א מורא'דיגע זאך, דאס זאגט דער הייליגער רבי און דער הייליגער רבי נתן, דוד המלך האט פלוצלינג אריינגעקוקט און האט געזאגט, וואו, רבונו של עולם, אין הכי נמי, רוב כלל ישראל זענען אקעגן מיר, רוב סנהדרין זענען אקעגן מיר, אבער איך זע ס'איז נאך דא אביסל פון די חכמי ישראל, אביסל פון די סנהדרין, זיי גייען נאך מיט מיט מיר. אזוי זאגן חזל. דוד המלך, אין זיין שווערע מינוט האט ער געזאגט, רבונו של עולם, דו ביסט נאך אלץ דא מיט מיר, ווייל אביסל פון די חכמי ישראל זענען נאך אלץ מיט מיר. נאך מערער, חזל קומען און זאגן, אז דוד המלך האט גענומען די צרה אליין, און האט געזען פלוצלינג די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, ווי אזוי חזל זענען אויך מדייק פון דעם ווארט מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו, וואס איז די ווארט בנו? בנו איז דאך די גרעסטע צרה, יא, א קינד לויפט נאך הרג'ענען א טאטן, ס'איז א גרעסערע צרה ווי דעם, זאגן חזל, אבער פלוצלינג איז אריינגעגאנגען א מחשבה אין דוד המלך, סתם ברא מרחם על אבא, א קינד, בדרך כלל האט רחמנות אויף א טאטן, זאגט דוד המלך רבונו של עולם אין דער אמת'ן, דאס וואס מיין קינד לויפט מיר נאך ליגט באהאלטן א ישועה אין דעם, ווייל אויב ס'וואלט געווען א צווייטער וואלט מיר נאכגעלאפן, רחמנא ליצלן וואלט ער נישט מוותר געווען ביז ער זאל מיר הרג'נען, ס'איז מיין קינד, איך שטעל זיך פאר אז צום סוף וועט ווערן עפעס א שטיקל שינוי לטובה און עפעס וועט געשען, ווייל א סתם ברא מרחם על אבא. און אין די רגע וואס אין דוד המלך איז אריינגעגאנגען די מחשבה אז ס'איז דא דא א שטיקל פתח ישועה, ס'איז דא דא עפעס א מחשבה, אה, רבונו של עולם, מיין צרה איז גרויס, אבער איך דאנק דיר ווייל אביסל חכמי ישראל זענען נאך מיט מיר, איך דאנק דיר ווייל מיין זון אבשלום לויפט מיר נאך, בדרך כלל א קינד האט רחמנות אויף א טאטן, גלייך ווי דוד המלך האט האט האט אנגעהויבן צו טראכטן די מחשבה, ס'איז אים געווארן אביסל מער רואיג, דער הייליגער רבי רופט דאס אן אין תורה ב' אין צווייטן חלק ליקוטי מוהרן, דער הייליגער רבי נחמן, אז ס'איז געווארן אביסל, די דמים השוטפים על הלב האבן זיך אביסל אראפגענומען, די די אלע, ס'איז געווען שרעקליכע דמים השוטפים על הלב, ס'איז געווען בלוט וואס ס'קאכט זיך ביי אים אין הארץ, ס'האט זיך אביסל בארואיגט, ווייל ער האט געזען עפעס א שטיקל פתח תקוה, אה, ס'איז דא אביסל חכמי ישראל זענען נאך מיט מיר, מיין זון לויפט מיר נאך, ס'קען זיין א ישועה פון דעם. גלייך אויף די מינוט ווען דוד המלך האט אנגעהויבן צו שפירן אביסל מער א רואיגקייט, אביסל מער אז דער רבונו של עולם איז נאך מיט אים, האט ער אנגעהויבן גלייך זאגן השם מה רבו צרי רבים קמים עלי, איצטער קען איך שרייען, ווייל רבונו של עולם איך זע אז דו ביסט נאך מיט מיר, האסט מיר נישט אינגאנצן אפגעלאזט, דער מצב איז נישט גוט, דער מצב איז ביטער, דוד המלך אנטלויפט פון ירושלים און נאך אינמיטן אנטלויפן, אבער ער האט געקענט ארויסברענגען א מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו, דער בנו האט אים געברענגט אז ער זאל קענען זאגן מזמור לדוד, ער זאל קענען דאנקען דעם אייבערשטן, און דווקא ווען ער האט געקענט אנהייבן צו דאנקען, wow, דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו פילן רבונו של עולם, רבונו של עולם, אה, דו ביסט דאך מיט מיר, איך דאנק דיר, אבער רבונו של עולם, וואס וועט זיין, די צרה איז נאך גרויס, מ'דארף נאך גרויס רחמים, השם מה רבו צרי. רבי נתן, אין די הלכה אין ליקוטי הלכות, און אין נאך פלעצער אין ליקוטי הלכות, הלכות הודאה, מאכט רבי נתן א גרויסע אריכות, און ער זאגט אויכעט, אז די זאך קען מען געפינען אויכט ביי די באוואוסטע קאפיטל תהלים, וואס דער הייליגער בעל שם הקדוש האט מתקן געווען, אז דעם קאפיטל תהלים זאגט מען בשעת מען גייט אריין צום הייליגן שבת, ווי זאגט אז אזוי שטייט פון מאור עינים און פון נאך צדיקים, אז דער בעל שם האט עס מתקן געווען, ווען ער האט געהאט דעם גרויסן נס ווען ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, האט ער געבעטן, האט מתקן געווען אז מען זאל ערב שבת, פאר מען גייט אריין צו קבלת שבת, ביי מנחה פון שבת זאגן, דעם הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו יאמרו גאולי השם אשר גאלם מיד צר ומארצות קבצם, יא באוואוסטער הודו לשם כי טוב. רבי נתן ברענגט לפי די תורה אין ליקוטי מוהר"ן תורה ב' אז דער מזמור איז דאך זייער א אינטערעסאנטער מזמור. מצד אחד דער מזמור האלט אין איין רעדן פון דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן, יא זעהט נאך אן. הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו יאמרו גאולי השם אין דעם מזמור טרעפט מען נאכאנאנד יודו לשם חסדו ונפלאותו לבני אדם יודו לשם חסדו ונפלאותו לבני אדם דער מזמור ענדיגט זיך מי חכם ואיש מורה לו ויתבוננו חסדי השם אבער מען זעט אין דעם קאפיטל תהלים איז דוד המלך פיר מאל ויצעקו אל השם בצר להם ויזעקו אל השם בלאסן זאגט תיכף רגע ס'איז א מזמור פון מזמור לדוד פון הודו לשם פון יאמרו גאו להשם אדער ס'איז א מזמור פון ויצעקו אל השם ר' נאסי איז מסביר אז ס'גייט צוזאמען. און דאס איז די זאך וואס מיר דארפן האבן היינטיגע מצב, וואס ס'גייט אריבער אויף גאנץ כלל ישראל בכלליות, אויף די גאנצע וועלט, אויף גאנץ כלל ישראל, און יעדער איינער בפרטיות, יעדער איינער מיט זיך, יעדער איינער מיט זיין ווייב, יעדער איינער מיט זיינע עלטערן, יעדער איינער מיט זיינע קינדער, מיט זיינע ברידער און שוועסטער, מיט די משפחה ארום און ארום, מצד אחד, זען וואס ס'טוט זיך, מיר פארמאכן נישט די אויגן, מיר פארמאכן נישט די אויערן, מ'פארמאכט נישט די מח מ'פארמאכט נישט די הארץ, מיר זעען וואס ס'גייט, און זיכער דער מצב דארף ארויסברענגען א קול צעקה פון ויצעקו אל השם, פון ויזעקו אל השם, ס'דארף ארויסברענגען א אזוי ווי דוד המלך האט געשריגן צו דעם אייבערשטן אז ער קען שוין נישט אויסהאלטן זיינע צרות, השם מה רבו צרי, ריכטיג, אבער כדי מ'זאל קענען שרייען באמת, נישט מתוך עצבות, מתוך ייאוש, מתוך דאגות, מתוך חלילה וחס, נאר כדי מען זאל קענען באמת האבן די פרישקייט, דעם פייכטקייט, דשנים ורעננים, מען זאל קענען שרייען צום אייבערשטן מיט א קלארקייט, מיט א זיכערקייט, אזוי ווי אין מצרים, ויצעקו ויזעקו ויאנחו, כדי מען זאל עס קענען טון, מוזן מיר אלע טראכטן די גאנצע צייט ארום און ארום, אוואו איז די חסדים פונעם אייבערשטן? אוואו איז די רחמים פונעם אייבערשטן? אוואו קען איך טרעפן נאך א יודו להשם חסדו? אוואו קען איך טרעפן נאך א זאך וואס איך קען זאגן יאמרו גאולי השם? אוואו קען איך טרעפן נאך א מזמור לדוד בברחו מפני אבישלום בנו? אוואו איז מיר יא גוט אויף די וועלט? און נישט מעלים עין זיין פון די אלע גוטע זאכן וואס איז נאך דא אויף די וועלט. און דאס איז די מורא'דיגע תרתי דסתרי, אבער דאס איז א מורא'דיגע השלמה איינע צו די צווייטע. נו, איך מיין, איך רעד דאך דא, איך רעד צו מיר, אבער איך זע חברים ווערן זיך מחיה, און איך וויל יעדער איינער זאל געבן א טראכט ביי זיך אליין, אפילו אין די שווערסטע מינוטן, טאמער חלילה וחס איז דא איינער וואס אין זיין משפחה איז דא וואס ער ליידט איצט צער מיט יסורים פון די קאראנא וואס ס'גייט אריבער אויף די וועלט, אבער מיר האבן נישט אויף וואס צו דאנקען? מיר האבן נישט אויף וואס צו לויבן, מיר האבן נישט מיט וואס צו זיך פרייען, יעדער איינער זאל געבן א טראכט פאר זיך אליין, מיר קענען דאך אזויפיל קוקן אויף זיך אליין, אויף די אייגענע באדי, אויף דעם אייגענעם לייב, גיב א קוק אויף דיר, מיינע אויגן ארבעטן נאך, איך זע מיט מיינע אויגן, איך הער מיט מיינע אויערן, איך שמעק מיט מיין נאז. איך טראכט מיט מיין מח, איך שפיר מיט מיין הארץ, איך קען האנדלען מיט מיינע הענט, מיט מיינע פיס, און אזוי מיין ווייב, און אזוי מיינע קינדער, און אזוי מיין טאטע און מיין מאמע, אפילו רחמנא ליצלן א מענטש איז טאמער קראנק, ס'איז שווערער, אבער דעמאלטס אויב ער וויל זיך ראטעווען, אויב ער וויל גיין מיט דעם וועג פון מצד אחד שריי צו דעם אייבערשטן, אבער די שרייעריי זאל קומען פון א אמת'ער פלאץ, פון א ריכטיגער פלאץ וואס ויצעקו ויזעקו ויאנחו, און וואו דוד המלך אין קאפיטל ק"ד שרייט צו דעם אייבערשטן, זאל עס זיין ארומגענומען מיט עבודת הטוב והמיטיב, אוואו קען איך נאך זען די גדולת השם, די גרויסקייט פון דעם אייבערשטן? דעריבער האב מיר אנגעהויבן גלייך ביי אנהייב דעם רעדן און געזאגט די ווערטער, מצד אחד יעדער איינער, מיט וועמען על כל הפחות איך רעד, ביי מיר אין שטוב, מיין ווייב, מיינע קינדער, חברים, משפחה, און אזוי ווען איך רעד מיט טעלעפאנען מיט מענטשן, יעדער איינער, איך שפיר אז יעדער איינער האט די זעלבע סארט געפיל מיט געדאנקען, אוי, די רבונו של עולם האט געטון דא א זאך וואס קיינער האט זיך נישט צוגעגרייט אויף דער. יא ווי מ' מ'זאגט די וועלט די אמעריקאנער האבן זיך צוגעגרייט מיט ביליאנס ביליאנס ביליאנס דאלארן צו זיך שלאגן מיט אלע מדינות מ'האט געקראכן ביז די סטארס מ'האט געשיקט חלליות מ'האט צוגעגרייט די גרעסטע באמבעס די וועלט האט זיך געגרייט מען גרייט זיך צו פאר אזעלכע זאכן און פאר אזעלכע זאכן דער רבונו של עולם האט געגעבן א קום אריין פלוצלינג אן קיין שום הכנה, קיינער איז נישט געווען גרייט צו דעם, און ער באווייזט אונז, איך בין באלעבאס מיט א גארנישט מיט נישט, מיט א זאך וואס מען זעט אים נישט, מיט א מייקראסקאופ העט מען אים קענען אביסל זען, א ימ"ד פריינד האט געזאגט מען זאל צוזאמען נעמען קאראנא פון אכט ביליאן מענטשן איז דאס אפשר א האלבע לעפעלע צוקער, און כביכול דער אייבישטער שטייט מיט די האלבע לעפעלע צוקער און ער זאגט, איך גיי עס צושפרייטן אויף די גאנצע וועלט, איך בין באלעבאס דא אויף די וועלט, די זאך דארף אריינברענגען א מורא'דיגע קוק, און ממילא א מחשבה, און ממילא א הרגשה פון גדולת השם, גדולת השם איז רחמי השם, דאס דארף אונז אריינברענגען רבונו של עולם ביסט דאך אזוי גרויס, מיר זעען דיין גרויסקייט, און ווייל איך זע דיין גרויסקייט אין אזא גרויסע פארנעם, איך פארגעס נישט צו קוקן אויף דיין גרויסקייט אויך אין מיין קליינטשיגע עניינים, אין דעם וואס מיינע אויגן זעען נאך, מיין נאז שמעקט נאך און איך דארף נישט האבן קיין קיין די אלע מאשינען פון די שפיטעלער איצטערט. איך דאנק דיר רבונו של עולם אויף דעם, איך פארגעס נישט צו דיר דאנקען אויף דעם, איך פארגעס נישט צו דיר לויבן אויף דעם, איך דאנק דיר און איך לויב דיר אויף מיין ווייב, אויף מיינע קינדער, אויף מיין טאטע, אויף מיין מאמע, אויף דעם וואס איך האב וואס צו עסן, וואס צו טרינקען, אויף אלע עניינים, מען טאר נישט פארגעסן איצטער, דווקא איצטער, אין די שווערע מינוטן וואס כלל ישראל גייט אריבער, בכלל, די גאנצע וועלט, און וואס יעדער איינער פון אונז גייט אריבער בפרט, כדי צו קענען דורכלעבן דעם מצב איצטער ווי ס'דארף צו זיין, מוז מען גיין מיט די מחשבה. געדענק אז אפילו איצטער אין די שווערסטע מינוטן, ס'דא ווי אזוי צו קוקן אויף די גוטע זאכן וואס איז נאך דא איצטער אויכעט. אין הכי נמי, א מינוט פריער, א מינוט שפעטער, מעגסט וויינען, טאמער דו, ס'ווערט דיר נתעורר ביי דיר די הרגשי הלב פון מענטשן וואס ליגן קראנק, אוואדע, זיי זיך משתתף בצרתם של ישראל, בפרט מיר זענען פשוטע מענטשן, יומען ביאינג, יא, טאמער ס'איז רחמנא ליצלן ביי דיר אין משפחה, דיין טאטע, דיין מאמע, א ברודער, א שוועסטער, א באבע, א זיידע, ס'איז מער נאנטער צו דיר, ס'איז זיכער ס'רעדט מער צו דיר, ס'איז מעורר בכיה מעגסט וויינען, דו דארפסט וויינען, מ'דארף תשובה טון, מ'דארף האבן יראת שמים, מ'דארף האבן חשבון הנפש, מ'דארף זיך גוט חוקר ודורש זיין, אבער נישט חס ושלום פון א פלאץ פון א יאוש, פון אוועקגעגעבן, פון א עצבות, פון א מרה שחורה, דאס טאר נישט זיין בשום אופן נישט. מיר האבן שוין גערעדט, מ'דערמאנט עס נאכאמאל, שטענדיג טאר עס נישט זיין, ווייל ס'איז נישט קיין אמת'ע וועג, אבער כל שכן וקל וחומר אין א מצב פון א מגיפה, וואו דער הייליגער אר"י הקדוש ווערט יא, איך בין א פשוט'ער מענטש, מיר זענען אלע זייער פשוט'ע מענטשן היינט, מיר ווייסן נישט וואס טוט זיך אין די עולמות עליונים, מיר זעען נישט, מיר פארשטייען נישט, אבער דאנקען דעם אייבערשטן אז מיר האבן געהאט צדיקים די פריערדיגע דורות ווי רבי שמעון בר יוחאי, ווי דער הייליגער אר"י הקדוש, ווי די גרויסע צדיקים במשך די דורות וואס זיי האבן אונז מגלה געווען, זיי זאגן אונז, על פי תורת הקבלה, און די מעשה איז, בשעת ס'קומט אזא מצב וואס ס'איז דא א מגיפה אויף די וועלט, פון די זאכן וואס מען דארף די מערקסטע אכטונג געבן איז עצבות מיט מרה שחורה מיט דאגות. ס'איז נישט מיין לשון, ס'איז א לשון פון אר"י, ס'איז א לשון פון דער קאמארנער, אנטלויפן פון די מחשבות כמטחווי קשת, דער קאמארנער שרייבט בשם דעם אר"י הקדוש אז עצבות מיט מרה שחורה אין די צייט, דאס איז סם המוות ממש. איז אזוי ווי מיר דארפן אלע זיך אכטונג געבן, עד כדי כך, מען זעט דאך ארויס ווי אלע רבנים, אלע פוסקי הדור, אין די גאנצע וועלט, דא אין ארץ-ישראל אויכעט, פארהאן איז נאך געווען ספיקות לכאן ולכאן, היינט זענען אלע פוסקי הדור זאגן, אפילו מען איז מבטל מניינים, מען איז מבטל קדיש, מען איז מבטל קדושה, מען איז מבטל ספר תורה, די סכנה איז גרויס, און מען זאגט די מענטשן, דער אייבערשטער וויל פון דיר איצטער א צווייטע זאך, ער וויל פון דיר, גיב זיך אכטונג ונשמרתם לנפשותיכם ווי האמיר גערעדט, ס'איז א בחינה פון א תיבת נוח, בוא אתה ואשתך בניך בנותיך אל התיבה, דער אייבערשטער וויל מ'זאל זיין אינעווייניג ווערן פארמאכט איצטער, די היינטיגע פרשה אויכעט פרשת צו, דאכט זיך די לעצטע פסוק אדער איינער פאר דעם לעצטן פסוק איז אויכעט שבעת ימים אל תצאו איש מפתח ביתו ולא תמותו, יא. מען וויל פון אונז אין דעם מצב זאל מען פארמאכט זיין, אבער חלילה וחס עס מיינט נישט צו זאגן פארמאכט ווערן אויף א אופן פון א עצבות, פון א דאגה, פון א מרה שחורה, פון נע נע נע חלילה וחס, דאס איז רחמנא ליצלן סם המוות ממש. דער הייליגער רבי מענדעלע וויטעפסקער, ער איז געווען אין ארץ ישראל, ער שרייבט, זענען געווען פארמאכט פון פורים ביז שבועות. האף צום אייבערשטן אז ס'וועט נישט זיין אזוי מיט אונז, אבער זיי די יענע צייט, פון פורים ביז שבועות זענען זיי געווען פארמאכט אין א חצר, נישט ארויסגעגאנגען, ס'איז דא אזעלכע צייטן וואס דער רבונו של עולם זאגט פאר כלל ישראל, איך וויל פון אייך א אנדער סארט עבודה, נישט א עבודה צוזאמען אין א שול מיט אסאך מענטשן און אסאך גרויסע מניינים און דאווענען צוזאמען און לערנען צוזאמען און מאכן ריקודין צוזאמען, ער זאגט ניין ניין, איך וויל איצטער א צווייטע סארט מצב, און איינע פון די גרויסע עבודת השם איז הכנעה, רבונו של עולם, איך איך זע די גרויסקייט דיינע, איך זע ווי דו ביסט באלעבאסט אויף די גאנצע בריאה, איך גיב זיך אונטער, איך בין מקבל כתר מלוכה, איך נעם דיין קרוין, איך טוה עס אן אויף מיר, וואס מיינט איך טוה עס אן אויף מיר, איך בין דער ממליך, דאס איז דאך די קאפל וואס מיר גייען, יארמולקע ירא מלכא, רבונו של עולם, דאס וואס דו ווילסט פון מיר איצטער, איך בייג אראפ מיין קאפ, נישט מתוך איך האב נישט קיין ברירה, דו קלאפסט, דו זעצסט, נע נע, חלילה וחס, לכתחילה רבונו של עולם, איך האב געהאט א מורא'דיגע מחשבה איך וועל עס משתף זיין מיט אייך, קען זיין איר האט דאס שוין געהערט, דאס געהערט פון הרב לאנדא, דער רב פון בני ברק, האט ער געזאגט א מורא'דיגע געדאנק בשם זיין טאטן, אבער ס'איז מיר ארויפגעקומען די געדאנק וועגן די מצב איצטער, אז עפעס א דאקטער, א חבד'סקער דאקטער דא אין ארץ ישראל, האט אים געקומען זאגן אז ער ארבעט מיט די אלע קראנקע וואס זיי זענען, על פי רפואה טוט ער מיט די אלע קראנקע וואס זיי זענען נעבעך קראנק מיט די קאראנא, און על פי רפואה ער קען נישט גיין ארבעטן מיט זיי, טון מיט זיי, נאר אויב ער טוט אן די מאסקע אויפן פנים, און כדי צו אנטון די מאסקע אויפן פנים דארף ער אראפנעמען די בארד, ווייל טאמער גייט ער מיט די בארד וועט דאס נישט העלפן. הרב לאנדא האט אנגעהויבן צו פרובירן ארבעטן מיט אים אפשר קען מען טרעפן אזא סארט מאסקע וואס מען זאל קענען אן אראפנעמען די בארד, ביז ס'איז נתברר געווארן אז ס'איז נישטא קיין ברירה, יעצט ביי די ליובאוויטשער פון די ערגסטע זאכן איז אנרירן די בארד, יא די חסידים, א ליובאוויטשע איד טשעפען א בארד? אבער הרב לאנדא האט אים געזאגט, אין דעם מצב וואס ס'איז איצטער, איז נישטא קיין ברירה, דאס וואס דו דארפסט טון, דו דארפסט אראפנעמען דיין בארד. הרב לאנדא זאגט, דער רב פון בני ברק, ער זאגט, ס'האט אים געכאפט א ציטער, נאכדעם ווען ער האט. רמאטה איז אנט אויף מיוט. איז הרב וואס הרב לאנדא זאגט אזוי ער האט זיך דערמאנט א מעשה וואס איז געווען מיט זיין טאטן פאר יארן צוריק. וואך א איד פון אכציג יאר וואס די מ'האט אים געזאגט אז ער טאר נישט פאסטן יום כיפור. דער עלטערער איד האט געזאגט נע נע נע, איך אלע מיינע יארן פאסט איך יום כיפור, איך בין געווען ביי די לאגערן ביי די שואה האב איך געפאסט יום כיפור. ער האט נישט געוואלט מוותר זיין, מען האט אים געברענגט צו הרב לאנדא, און הרב לאנדא האט אים אויך גע'פסק'נט אז על פי הלכה טארסטו נישט פאסטן דעם יום כיפור, און הרב לאנדא זאגט אים איך זע איך זע דיין ווייטאג אבער איך וועל דיר געבן א חיזוק, און ער זאגט אים אזא מחשבה, אויב דו העסט פאסטן היינטיגע יום כיפור, העט נתברר ווערן אלע דיינע אכציג יאר וואס דו האסט געפאסט יום כיפור איז ווייל מען האט דיר איינגעוויינט, מען האט דיר אויסגעלערנט, מען האט דיר מחנך געווען אז דו דארפסט פאסטן יום כיפור, ממילא פאר דיר איז זייער שווער זיך צו ברענגען צו א פלאץ און נישט פאסטן יום כיפור. אבער אויב דעם היינטיגן יום כיפור העסטו עסן ווייל דער רבונו של עולם הייסט דיר עסן, עט נתברר ווערן אז די אלע אכציג יאר וואס דו האסט געפאסט יום כיפור איז נישט ווייל דו ביסט איינגעוויינט אז דו דארפסט פאסטן יום כיפור, נאר ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן דו זאלסט פאסטן יום כיפור, ממילא דער עסן דיין יום כיפור היינט, דאס וועט מאכן א בירור אז די אכציג יאר דיינע יום כיפור'ס איז געווען א ריכטיגע פאסטן יום כיפור. הרב לאנדא האט געזאגט פאר דעם ליובאוויטשער דער אראפנעמען דיין בארד איצטער כדי צו אנטון די מאסקע כדי צו קענען העלפן די קראנקע מענטשן העט מברר זיין אז דער בארד וואס דו ביסט געגאנגען ביז איצטער איז געווען ווייל דער אייבישטער האט געהייסן. און ער זאגט אז דאס איז עפעס א מעסעדזש בכלל וואס דער אייבישטער וויל אונז זאגן דא אין די גאנצע זאך. דער אייבישטער רעדט צו אונז. ווייסט איר וואס ער רעדט? איך ווייס נישט פונקטליך. רבי יעקב מאיר שעכטער האט שוין געזאגט מיר פארשטייען נישט פונקט דעם שפראך וואס דער אייבישטער רעדט צו אונז. איך ווייס נישט אויב ס'דא איינציג דא איינער וואס ער קען קומען זאגן א' ב' ג' ד' דער אייבישטער רעדט צו אונז וועגן דעם און וועגן דעם און וועגן דעם און וועגן דעם, מיר דארפן נעמען אלע עניינים, מיר דארפן תשובה טון אויף אלעס, מיר דארפן חרטה האבן אויף אלעס, מיר דארפן משנה זיין אסאך זאכן, יעדער איינער בפרטיות וואס ער דארף משנה זיין, און יעדע קהילה און גאנץ כלל ישראל, יא, מיר דארפן טון אסאך פעולות, אבער דאס דארף ווערן געטון מתוך שמחה, נישט מתוך עצבות חלילה וחס, נישט מתוך דאגות וטרדות ומרה שחורה, נאר אדרבה, מתוך דעם וואס מיר זעען, רבונו של עולם, מיר זעען דאך ארויס דיין גרויסקייט, רבונו של עולם, דו ביסט געקומען אויף די וועלט האסט אונז באוויזן, היינטיגע שוואכע דורות, שוואכיקע מענטשן פון תש"פ, פון טו טאוזענד טווענטי, שוואכע מענטשן, מענטשן וואס זענען אין טעכנאלאגישע וועלט, אין א נארמאלע וועלט, מיר האבן געקלערט אז פאר משיח העט קומען, העט ווערן ערדציטערנישן, ס'העט זיך איבערקערן מדינות, ביסט געקומען באווייזן רבונו של עולם, נע נע נע נע נע, איך גיי נישט איבערקערן קיין מדינות, יעדער איינער העט זיין מיט זיין ווייב, יעדער איינער העט זיין מיט זיינע קינדער, זיכער, ס'איז דא רחמנא ליצלן אזעלכע וואס זענען קראנק איצטערט, דארף זיך נישט געשטארבן און מ'דארף האבן צער מיט יסורים מיט עגמת נפש, אבער נאך אלסדינג, נאך אלע צער, נאך אלע יסורים, נאך אלע עגמת נפש, מיר רעדן צוזאמען, איך געפין זיך דא אין ירושלים, לעבן דעם עיר הקודש, לעבן דעם הר הבית, איר געפינט זיך דארטן יעדער איינער אין אמעריקע אין א אנדער פלאץ, איך ווייס דאך נישט פון אנדערע פלעצער ווער ווער איז מחובר איצטער צו דעם זום, יעדער איינער פון זיין שטוב, און מיר רעדן צוזאמען, די גאנצע וועלט איז אפגעהאקט, די גאנצע וועלט איז כאילו פארשלאסן, אבער אלץ פירט זיך, והא ראיה, איך רעד מיט דיר, דו קוקסט אויף מיר, איך זע דיר יואלי, דו קוקסט אויף מיר, יא, איך זע דיר לייזער, דו קוקסט אויף מיר. דו ביסט דאך אין אמעריקע, איך בין דא אין ירושלים, און די וועלט איז אפגעהאקט, מען קען נישט פארן, אלץ איז פארקלאפט, אלץ איז פארמאכט. דער אייבערשטער זאגט, איך בין, איך האב אזעלכע כוחות, איך וועל אלץ פארמאכן, איך וועל אלץ פארקלאפן, איך וועל אלץ פארזעצן, אבער אלץ וועט זיך פירן ווייטער. ס'קומט אריין באלד א שבת הגדול, און ס'קומט אריין טעג פון ערב פסח, און ס'וועט זיין א ליל הסדר, און ס'וועט זיין א פסח, אלץ וועט זיך פירן ווייטער, די וועלט איז איבערגעקערט, די וועלט איז פארשלאסן, און די וועלט פירט זיך ווייטער. מיר זעען דאך א מורא'דיגע גדולת השם, און די גדולת השם, די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, דארף אונז אריינברענגען מחשבות פון רחמים, רבונו של עולם ביסט דאך א רחמן, ביסט א חסדן, מלא רחמים, מלא חסדים, שטעלט זיך פאר, רחמנא ליצלן מען זאל נישט געפרואווט ווערן, שטעלט זיך פאר ווען דער רבונו של עולם זאל וועלן ברענגען די גאולה, די ישועה, און ער זאל מאכן ערדציטערנישן אין די גאנצע וועלט איצטער. ס'איז דאך דא אזעלכע זאכן, מ'האט דאך שוין געזען אזעלכע זאכן, צונאמיס. ר' שלום סיטון, ס'איז געענדיגט, יא, מיט איין מאל קען ער אוועקנעמען הונדערטער טויזנטער מיליאנער מענטשן, פאר'ן בורא עולם'ס הענט. ער קומט און ער זאגט, נע נע נע נע, איך מאך דאס נישט, איך ברענג א פחד, האלוקים עשה שיראו מלפניו, מ'האט שוין גערעדט לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמימות שבלב, דער רבונו של עולם האט געמאכט א מצב וואס אלע ציטערן, קיינער ווייסט נישט רחמנא ליצלן וואס ס'קען געשען, און מיר דארפן האבן הכנעה, דאס וואס ער וויל פון אונז, די ערשטע זאך איז הכנעה, די ערשטע זאך איז זיך אוועקשטעלן אקעגן אים, און מכניע זיין די הארץ, און זאגן וואו רבונו של עולם וואו דו ביסט גרויס, דו ביסט מורא'דיג גרויס, מיר זעהן עס, מיר זענען מקבל עול מלכותך, מיר פארשטייען אז דער כתר מלוכה געהערט צו דיר, ס'דאך קאראנא מיט קאוויד נײַנצן, ס'דאך אלץ רמזים, אבער מיר זענען מקבל, אבער וואס ווילסטו איצטער רבונו של עולם, איך פארשטיי נישט פונקטליך וואס דו ווילסט, אבער איך ווייס איין זאך, דו ווילסט פון מיר אז מצד אחד זאל איך האבן יראת שמים, לב נשבר, ויצעקו אל ה', אזוי ווי דוד המלך שרייט צום אייבערשטן ווען ער האט ליב דוד המלך, איך קען שוין נישט אויסהאלטן די יסורים, און ער שרייט און ער וויינט, רבונו של עולם וואס וועט זיין? אבער אין די זעלבע מינוט, מזמור לדוד, אין די זעלבע מינוט, יודו לה' חסדו, מיר האבן אזעלכע כוחות, וואס מיר דארפן עס מגלה זיין ביי אונז. און מגלה זיין די כוחות איז דאס וואס מיר פרובירן טון איצטערט. מיר רעדן איינער מיט דעם צווייטן, און יעדער איינער פון אייך דארף עס רעדן מיט זיך, דארף עס רעדן מיט זיין ווייב, דארף עס רעדן מיט זיינע קינדער, דארף עס רעדן מיט די חברים, אוואו מ'קען, וויפיל מ'קען, דערהערן די טיפקייט ווי אזוי מיר קענען האנדלען אין דעם ביטערן מצב פון מצד אחד נישט מזלזל זיין, און זיך משתתף זיין בצערם של ישראל, סיי פון די קראנקע און סיי פון די געשטארבענע, און וויינען צו דעם אייבערשטן, מצד שני, ארויסברענגען הרגשים פון שמחה. עס איז אינטערעסאנט, מיר ווייסן דאך, מגיפות איז נישט קיין נייע זאך, היינט איז א נייע טעכנאלאגישע וועלט, ווייסט מען ווייסט צו אפלערנען א מגיפה מער ווי אמאל, מען ווייסט וואס דאס איז, מען ווייסט דעם נאמען פון דעם חיידק, מען האט מייקראסקאפ, מען ווייסט ווי אזוי ער קוקט אויס, אבער ס'איז דאך געווען אלע דורות איז געווען רחמנא ליצלן אזעלכע זאכן, און אזוי ווי מיר גלייבן אין אלעס, אזוי גלייבן מיר דעם אויכעט אז אונטער די מגיפה איז באהאלטן אויכעט רוחניות'דיגע עניינים, ס'איז נישט קיין גשמות'דיגע זאך, ס'איז כוחות הטומאה, ס'איז כוחות פון שדים, צו כוחות פון רחמנא לצלן, עוונות חטאים ופשעים וואס דאס ברענגט ארויס איז די זאכן וואס חז"ל זאגן אין יסורים בלא עוון, אין מיתה בלא חטא, מען גלייבט מיט אז דאס איז די אמונה פון כלל ישראל, אלץ איז שכר ועונש. די זאך איז שוין געווען אסאך דורות. ביי ר' נתן מברסלב, אין די צייט פון ר' נתן, ס'איז געווען ת' ק' צדיק א' איז אויך געווען א שווערע מגיפה אין דעם געגנט פון אוקריינע, און אסאך זענען געשטארבן דעמאלטס. ס'איז כדאי, יעדער איינער פון אייך זוכט טובות, מ'קען דאס טרעפן היינט אין די אין די אינטערנעט אויכעט מסתבר, מכתבי מוהרנ"ת מסתבר איז דא אין ספריה אדער אין די אנדערע פלעצער, אדער יעדער איינער זאל נעמען א ספר ממש אין האנט, כ'האב עס ביי מיר דא מכתבי מוהרנ"ת, יא, עלים לתרופה, מכתבי מוהרנ"ת, באוואוסט א ספר פון ר' נתן, פון הייליגע בריוון וואס ער האט געשריבן פאר אונזערע לייט, אין די די פֿיר און דרײַסיקסטע בריוו, מכתב ל ד, מכתב ל ה, מכתב ל ו, ס'איז געשריבן געווארן ת' ק' צדיק א', ת' ק' צדיק א' איז כמעט הונדערט מיט מיט מיט מיט מיט נײַנציק יאר, און גיט א קוק אין לשון וואס ר' נתן שרייבט. כי גם פה הגיעה החולאת, די מגיפה פון כאלערע וואס דעמאלטס איז געווען, על כן אני מוכרח להודיע צערינו, היות בשבת קודש נחלש בביתי מאנשי שלומינו ר' שמואל בר' יעקב מנעמרוב, ר' נתן ברענגט, איז געווען א מגיפה און ביי אים אין שטוב איז געווען איינער פון די תלמידים וואס איז געווארן זייער קראנק פון די מגיפה, והוא מסוכן מאוד מאוד. די מגיפה איז זייער מסוכן, מסוכן מאוד מאוד. וגם בבית רבי יונה מלמד הסמוך לביתי, ביי די שטוב פון רבי יונה מלמד וואס איז נאנט צו מיין שטוב, נפטרה ילדה אחת אתמול, עס איז נפטר געווארן דארטן א יונגע קינד נעכטן. והכל מהחולאת הנשמע כעת, און אלץ פון די מגיפה וואס איז דעמאלטס געווען. זאגט ר' נתן, וגודל צערינו תבין מעצמך, די גרויסקייט פון אונזער צער קענסטו אליין פארשטיין, ס'שטארבן אוועק מענטשן, נישט קיין פשוטע זאך. הער וואס ר' נתן איז ממשיך, אף על פי כן אני מחיה עצמי, פון דעסטוועגן בין איך זיך איצטער מחיה, גם עתה, אויכעט איצטער, במעוף צוקה הזאת, אין די ביטערע מציאות וואס ס'גייט אריבער, בגודל חסדו הנפלא, אין די גרויסקייט פון די חסדים פונעם אייבערשטן, אשר הגדיל עלי יחיד קדמון יתברך שמו, וואס דער רבונו של עולם האט רחמנות געהאט אויף מיר, ר' נתן איז זיך מחי' אז ער ווייסט פון דעם הייליגן רעבן, ער ווייסט פון דעם ליכטיגקייט, ולעתיד לבוא, הכל יהיה נכלל בניגון, ברוך השם אשר עזרנו עד כה שאנו זוכרים עדיין, אז ס'איז געווען און ס'איז דא אזא ליכט אויף די וועלט, לעולם לא נבוש בחסדו הגדול, ס'איז איין זאך. רבי נתן האט געטראפן אין די שווערע מינוט, יא, ס'איז דאך א אמת'ע שווערע מינוט וואס ס'גייט אריבער אויף אים, פון דעסטוועגן טרעפט רבי נתן, ער זאגט, האלא, איצטער איצטער, בשעת דער קאראנא איז אויף די וועלט, און דער קאראנא מאכט קראנק מענטשן, ניין, איך נעם רבי נתן'ס ווערטער, איך זאג וואס איך מיין, רבי נתן האט דאך דאס געמיינט, ער האט איבערגעלאזט די בריוון כדי מיר זאלן עס לערנען, כדי מיר זאלן עס מיטהאלטן. דעמאלט איז געווען כאלערע היינט איז עס קאראנא, זאגט ר' נתן, הייב אן צו דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אויף דעם וואס דו ווייסט פון אזעלכע צדיקים, דו ווייסט פון דעם הייליגן רבי, רבי נתן זאגט אויף זיך, איך בין זיך מחיה אז איך ווייס פון אזא ליכטיגקייט, פון אזעלכע תורות, אזעלכע מאמרים, וואס מיט דעם קען ער זיך משמח זיין, לכאורה וואסערע שייכות האט דאס? ס'איז דא קאראנא, ס'איז דא כאלערא, ס'איז דא קראנקע, ס'איז דא געשטארבענע. רבי נתן זאגט, ניין, ניין, דאס איז די וועג. מצד אחד זאגט ער, גודל צערינו תבין מעצמך. ער איז נישט געווען קיין סטופיד ווי מ'רופט עס אן, א פארשטאפטע קאפ. ער איז נישט געווען קיין שוטה אינו מרגיש. ער איז נישט געווען קיין משוגענער. ער איז נישט געווען קיין פלוט ווי מ'רופט עס אן. ער איז נישט געווען נישט קיין אחריות'דיגער מענטש, ער שרייבט, גודל צערנו, תבין מעצמך, ווארום מיר שטארבן מענטשן, פונדעסטוועגן זאגט ער אבער, אף על פי כן, איך בין זיך מחיה יעצטער אז איך ווייס פון אזא הייליגן רבי'ן, פון אזעלכע הייליגע צדיקים, פון אזעלכע הייליגע ספרים, פון אזעלכע הייליגע עצות. דאס איז איין זאך. א צווייטע זאך, זאגט ר' נתן אין המשך פונעם בריוו, גם אני מחיה את עצמי על אשר סיבב השם יתברך ברחמו שלא באתם עד הנה. רבי נתן זאגט פאר זיין זון, זיין זון האט געדארפט קומען צו אים, זאגט ער שטעל זיך פאר ווען דו קומסט דא אין אזא מצב, אפשר רחמנא ליצלן וואלסטו אויך קראנק געווארן. איז איך דאנק דעם אייבערשטן אז דער רבונו של עולם האט מגלגל געווען מסבב געווען, אפילו איך האב דיך געבעטן זאלסט קומען, עס איז געווען חנוכה צייט, ביסט נישט געקומען, וואו, חסדי השם אז דו ביסט נישט געקומען צו מיר, ווייל גיב א קוק, די מחלה, כאלערע וואס איז דעמאלטס געווען, האט אזויפיל געמאכט שאדנס, און דו ביסט נישט געווען דעמאלטס מיט אונז. ער פירט אויס נאך א זאך, מה מאוד גודלו חסדי השם, נא בני חביבי, אל תצטער כלל על זה, תאמין בהשם יתברך כי הכל לטובה עצומה. רבי נתן וויל ארויסברענגען זיין געפיל, ער וויל עס צוברענגען אויף א למעשה'דיגע פלאץ, הערט א לשון וואס ער גיבט זיך א רוף אן, והנה, מגודל צערי עד הנפש, פון די גרויסקייט פון דעם צער וואס איך האב געהאט עד הנפש, האט דער אייבערשטער מיר געהאלפן, פונדעסטוועגן, מיט די אלע גוטע מחשבות, מיט די אלע גוטע געדאנקען, מיט די אלע גוטע געפילן, מיט דעם וואס ער האט זיך מתגבר געווען צו נישט לאזן די שלעכטע מחשבות אריין אין קאפ, נישט אז ער האט חס ושלום נישט געטראכט פון די צער פון די יסורים, ער האט געטראכט, ער זאגט איך האב צער, ער האט געוויינט אויף דעם אויכעט, זעט אויס אין אנדערע בריוו אויכעט, אבער ער האט זיך נישט געלאזט אז דאס זאל אים כאפן טווענטי פאר סעווען ווי מען רופט דאס אן, ער האט זיך נישט געלאזט אז דאס זאל זיין די גאנצע מחשבות זיינע א גאנצע צייט ארום און ארום, וואס האט ער יא געטון? מגודל צערי עד הנפש עוזרני ה' יתברך שהחייתי את עצמי כל כך, אז איך האב זיך מחיה געווען מיט אלע גוטע נקודות טובות, אזוי ווי מען רעדט ביי דוד המלך מיט זיין זון אבשלום, אז אין אלע סארט מציאות טרעפן מיט וואס מ'קען זיך מחיה זיין, פירט אויס ר' נתן אזא לשון עד שאם לא הייתי מתבייש מהעולם, ווען איך וואלט זיך נישט געווען געשעמט איצטער פון די מענטשן פון דעם עולם, הייתי מרקד מחמת שמחה, וואלט איך אנגעהויבן צו טאנצן פון רוב שמחה, כי חסדו גבר עלינו. מ'זעט אז ער פארשטייט וואס דא טוט זיך, ער זאגט והשם יתברך ירחם על ישראל ויאמר למלאך הרף ידך, ר' נתן זאגט יא, ס'איז דא א שרעקליכער מלאך, א מלאך המשחית, אבער ווייל ער האט זיך נישט געלאזט צו לאזן זיינע מחשבות פארשלעפט ווערן, דאגות, טרדות, מרה שחורה, עצבות, איך זע די מצב, איך זע וואס דאס איז, איך זע דעם גודל הצער, איך האב צער, איך האב עגמת נפש, איך ווייס וואס איך דארף טון מיט דעם, מען דארף שרייען צום אייבערשטן, מען דארף תשובה טון, מען דארף חרטה האבן, מען דארף חשבון הנפש, דאס איז נישט קיין גרינגע זאכן, מען דארף יראת שמים, אמת, אבער חלילה וחס, נישט לאזן פארשטעלן די מחשבות און די הרגשות פון חסדי השם, פון די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, בכלל וואס ער טוט אויף די גאנצע וועלט איצטער, און בפרט וואס ער טוט מיט יעדן איינעם פון אונז, מיט די ווייב און מיט די קינדער, אין אלע עניינים, אפילו מיט די קלענסטע זאכן, נישט מוותר זיין אויף די קלענסטע נקודה טובה וואס דו שפירסט, דער הייליגער רבי טייטשט אין דעם פסוק בצר הרחבת לי, בצר! ס'דא צער, ס'דא ענגשאפט, אבער הרחבת לי, ס'דארטן דא א הרחבה, ס'דארטן דא א שטיקל ישועה, קוק אריין אויף די שטיקל ישועה, זיי נישט מעלים עין פון די שטיקל ישועה, קוק אריין דארטן אינעווייניג, טראכט פון די ישועה, דאנק אויף די ישועה, א מינוט שפעטער קענסטו וויינען ווייטער אויף די צער אויף די יסורים, אזוי ווי דוד המלך ממש מאכט אין דעם הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי ה' אינמיטן אבער שרייט ער, יעלו שמים, ירדו תהומות, ויזעקו, יא, אבער נאכהער, יודו לה' חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. און אזוי ווי אלע עניינים וואס ס'טוט זיך, פון די קראנקע מענטשן, פון די געשטארבענע מענטשן, חברים, דער אייבישטער האט אונז אריינגעטון אין א מורא'דיגע מציאות'דיגע מצב, אזוי ווי יעדער איינער אוואו ער געפינט זיך זעט דאס און שפירט דאס, יעדער איינער אין זיינע כלים אין זיינע וועגן, מיר האפן, מיר האפן, מיר האפן, מיר האפן, ס'איז א מורא'דיגע תקווה, יא, איך איך גיב אכטונג ווי אזוי איך רעד עס ארויס פון מויל, ווייל ווייל, נאכאמאל, כדי צו עס ארויסרעדן קלאר, איך בין נישט קיין בר סמכא, און איך בין נישט געווען אין הימל און איך זע נישט וואס ס'טוט זיך אין הימל, הלוואי וואלט איך געקענט זען וואס דארטן טוט זיך, מען זאל קענען איבערגעבן קלארע זאכן וואס ס'גייט דא, אבער די הרגשי הלב, דער הרגש הלב זאגט, דער רבונו של עולם וויל דא אויספירן א גרויסע זאך, מיר געפינען זיך אינמיטן עפעס א זאך וואס ער וויל אונז דא צוברענגען א גרויסע זאך, און די תקווה פון כלל ישראל, די תקווה אונזערע, דער רצון אונזערער, די געפילן אונזערע איז, אז מיר ווילן זען ווי דער רבון'שלום פירט אויס א גאולה פאר גאנץ כלל ישראל, און די נקודה איז א מורא'דיגע חשוב'דיגע נקודה איצטער עכט. מיר וועלן פרובירן מיט דעם צו ענדיגן דעם היינטיגן שיעור, וואס מ'האט פרובירט אריבערברענגען דורך דעם זום, וואס מ'האבן שוין פריערט גערעדט, ס'איז דאך עכט אזעלכע חסדי השם מיט רחמי השם, מיר האבן זענען פארמאכט יעדער איינער אין די שטיבער, דא אין ארץ ישראל, מסתבר ביי אייך אויכעט, ווען איך גיי ארויס דא אין גאס איז די פאליציי נעמט מיר און מען גיבט מיר פינף טויזנט שקל קנס, מען קען נישט ארויס גיין פון שטוב סתם אזוי, ווי וואלט מען זיך געקענט טרעפן אזוי פיל חברים צוזאמען און רעדן דברי תורה און לערנען, יא, אוי ער מאכט מיט די פינגער, ריכטיג, יא, אה, יאסי, חזק ואמץ יאסי, ווי וואלט מען עס געקענט מאכן, רבונו של עולם האט רחמנות געהאט אויף אונז, ער האט געשיקט די האלי אינטערנעט, מ'דארף אכטונג געבן פון דעם אינטערנעט, דער אינטערנעט איז קען זיין א סם המוות אויכעט, אבער מ'קען מאכן אזא זאך מיט דעם אינטערנעט, מ'קען זיך טרעפן צוזאמען, לערנען צוזאמען, רעדן צוזאמען, זיך מחזק זיין צוזאמען, ס'איז דאך א חסד השם, א חסד עצום, וואס אין אזא מצב וואס מיר געפינען זיך, האט ער פונדעסטוועגן געמאכט מיט אונז אזא נס, אז מען געפינט זיך אין א תיבת נח און אינדרויסן איז א מבול, אבער עס איז א תיבת נח וואס מען קען האבן קשר יעדע תיבה מיט די אנדערע תיבה, יעדער איינער איז זיין תיבת נח'ל, מיט זיין ווייב מיט די קינדער, און מיר קענען האבן קשר, מיר קענען רעדן איינער מיט דעם צווייטן, מיר קענען זיך מחזק איינער דעם צווייטן, ממילא מיר דארפן עס ארייננעמען גוט גוט ביי אונז אין קאפ, געדענקען די מחשבה, און ארויסברענגען ווי אזוי גייען מיר זיך גרייטן איצטער, צו דעם הייליגן פסח. גיט זיך אכטונג נישט צולאזן דעם מצב צו זיך נישט צוגרייטן צום פסח ווי ס'דארף צו זיין, חלילה וחס. מיר דארפן זיך צוגרייטן צו דעם הייליגן פסח ממש אזוי ווי אלע אלע פסחים'ס, מיט א מורא'דיגע תקווה אינעווייניג, וואו, רבונו של עולם, אז דו האסט געקענט באווייזן אזא זאך אז דו ביסט באלעבאסט אויף די גאנצע וועלט, און דו פארשליסט די גאנצע וועלט, אויב נישט כמעט די גאנצע וועלט איז פארשלאסן, דו האסט געקענט באווייזן, וואו קענסטו זיך באווייזן אז דו ברענגסט דא אין ירושלים עיר הקודש, ברענג אט שוין דא אין בית המקדש דעם היינטיגן יאר, מאכן דעם קרבן פסח אין ירושלים, מען דארף האבן די תקווה, אבער אין די זעלבע מינוט, דארפן מיר זיך צוגרייטן מיט די ווייב, מיט די קינדער, מיט א מורא'דיגע געשמאקע הכנה, מיט א מורא'דיגע געשמאקע געפיל, זאגן, מיין טייערע ווייב, מיינע טייערע קינדער, ס'גייט קומען א פסח, מיר וועלן זיצן צוזאמען ביים ליל הסדר, קען זיין מיר וועלן זיצן אן די באבעס, אן די זיידעס, אן גרויסע משפחות, ס'קען זיין אז ס'וועט זיין אזעלכע וואס וועלן זיצן א מאן מיט א ווייב אליין, אדער א טאטע מאמע מיט א צוויי דריי קינדער, אזעלכע וואס האבן גרעסערע משפחות, דאס מאכן א לכתחילה נישט קיין בדיעבד, מיר דארפן זיך צוגרייטן אז דער פסח וואס ס'גייט קומען, מאכן די אלע הכנות מיט דעם גרעסטן געשמאקע פארנעם, ווייל איך ווייס ס'דא אזעלכע וואס דרייען זיך ארום איצטער און טראכטן, וואו, וואס פאר א ליל הסדר קען שוין זיין, ווי העט אויסקוקן דער ליל הסדר, אלעמאל זענען מיר צוזאמען, כ'ווייס ס'דא אזעלכע טאטעס אזעלכע זיידעס, אזעלכע עלטערן וואס זיי זאגן, וואו אלע יאר האבן מיר אלע קינדער מיט אונז צוזאמען, איצט זענען מיר אליין, און ס'דא אזעלכע אינגעלייט אפילו וואס זיי טראכטן, אדער ווייבער אדער פרויען אדער אינגעלייט, ווי העל איך זיצן מיט מיין ווייב אליין, מיט די קינדער אליין, אזא קליינטשיקע סדר? נישט אננעמען חס ושלום דעם מצב אויף דעם סארט וועג. פונקט פארקערט, ווי אזוי קענען מיר טרעפן דעם היינטיגן ליל הסדר וואס מיר האפן, נאכאמאל, מיר האפן און מיר בענקען און מיר ווארטן, מיר בענקען און מיר האפן אז מיר זאלן קענען מאכן ליל הסדר צוזאמען, ווי זאג איך אלעמאל די חברים דא אויף דעם דאך וואס איך געפין זיך איצטער, דער באר בסדה, יא, דער דאך, דא קען מען עסן קרבן פסח, משיח העט קומען. קען מען דא עסן, ס'איז נאך אלץ די אלטע ירושלים, מ'קען מאכן א מינוי, מ'קען זיך אין הפסח נאכל אלא בחבורה, די אלע חברים מיר זענען זיך מתמנה צוזאמען, מיר וועלן קומען עסן דא קרבן פסח, מ'דארף טראכטן די מחשבות עכט, מ'דארף אריין אין די מחשבות עכט, אבער אין די זעלבע מינוט. דארפן מיר טראכטן און זאגן, רבונו של עולם, מיר געבן זיך אונטער אונטער דיינע הענט, און מיר וועלן מקיים זיין דעם פסח אפילו בשעת מיר וועלן דארפן זיין פארמאכט אין א שטוב, נאר מיט די ווייב, נאר מיט די צוויי דריי קינדער, רבונו של עולם, מיר גייען האבן א ליכטיגער ליל הסדר, א פרייליכער ליל הסדר. אז מען זאל געבן א טראכט א רגע, רחמנא ליצלן, מיר זענען נישט געפרואווט פון אזעלכע זאכן. פאר זיבעציג יאר, פאר אכציג יאר, כמעט יעדער איינער פון אייך, די עלטערן אייערע, ס'איז געווען אזעלכע זיינען דורכגעגאנגען פיר און פינף ליל הסדר רחמנא לצלן ביי די שואה, אן קיינעם, אין די מחנות עבודה, אן קיין עסן, אן קיין מצות, אן גארנישט, און מענטשן האבן געטון מסירות נפש צו האבן עפעס, און זיי האבן עפעס געמאכט כדי האבן א זכר פון א ליל הסדר, דאנקען דעם אייבערשטן, לויבן דעם אייבערשטן. און מיט דעם גאנצן ביטערן מצב וואס ס'טוט זיך ארום מיט אונז איצטערט, מיר האבן ברוך השם א דירה א היים אין שטוב, בעזר השם אז מיר האבן וואס ס'וועט זיין, מצה מיט וויין, מיט פלייש, מיט פיש, מיט אלע גוטע זאכן, וואס פעלט אונז? נאר מח מיט הארץ, קומען אזוי ווי ס'דארף צו זיין מיט די גרעסטע הכנה, ס'איז איצט די צייט, איר געפינט זיך אין שטוב מיט די ווייב מיט די קינדער, עפענט אויף ספרים, עפענט אויף די הגדה של פסח, עפענט אויף, יעדער איינער זוכן זיינע ספרים, זיך אביסל צוגרייטן האבן א געשמאקערער פסח, א געשמאקערער ליל הסדר. אזוי ווי מ'פריער האט געזאגט, תקווה, נישט מוותר זיין, בפרט איצטער, ווי דער הייליגער בעל, דער הייליגער חפץ חיים האט געזאגט אין זיין צייט, אז מען מעג תובע זיין די גאולה, מען מעג קומען צו דעם אייבערשטן און זאגן, יא, מיר ווילן תובע זיין די גאולה, כל שכן וכל שכן מען קען זאגן בדרך, בדרך, נישט בדרך הלצה, נאר חז ל זאגן אז אז דער מלך המשיח איז א אבידה, חז ל זאגן, שלושה דברים באים בהיסח הדעת, אבידה, משיח, מיט מיט א עקרב, נשיכת עקרב, א גאנצע אריכות אויף דעם אין ספרים. מלך המשיח איז א אבידה, ס'דא א לשון א פסוק, מצאתי את דוד עבדי, מלך המשיח איז א מציאה, ס'איז א אבידה וואס מ'דארף אים טרעפן. אין הלכה ווייסן מיר אז א מציאה מיט א אבידה גיבט מען צוריק מיט סימנים. דא מען קומט א מענטש ער זאגט סימנים, זאגט מען יא ביסט גערעכט מ'גיבט דיר עס אויף צוריק. ס'איז דא סימנים מובהקים, טאמער איינער גיבט א סימן מובהק, אוה, זאגט מען דאס איז אבער זיכער דיינע מיר מעגן קומען צו דעם אייבערשטן און זאגן, רבונו של עולם, די סימנים פון די גאולה איז דא, די סימנים פון משיח איז דא, נישט נאר סימנים, סימנים מובהקים איז דא, ס'איז א סימן מובהק, רבונו של עולם, כביכול ביסט שוין מחויב צו ברענגען די משיח, די גאולה, גיב אים אויך צוריק, זיי מגלה, זיי מחזיר די אבידה לבעליה, דער אייבערשטער האט ליב א מענטש אזא, דער אייבערשטער האט ליב ווען א מענטש שטעלט זיך אוועק און ער רעדט זיך אויס די הארץ פאר אים, און ער רעדט מיט אים כדבר איש אל רעהו, בפרט אין אזעלכע א זמן עת רצון, די הייליגע טעג, פון די טעג פון די ערשטע צוועלף טעג פון חודש ניסן, שטייט אין ספרים ס'איז אקעגן די גאנצע צוועלף טעג פון יאר, נאכער גייט אריינקומען א ערב פסח, א ליל בדיקת חמץ, א יום שריפת חמץ, מיט א ערב פסח, מיט א ליל הסדר, כאן הבן שואל. ס'איז די צייט אז מיר זאלן זיך אריינברענגען אין דעם פלאץ צו פאדערן גרויסע זאכן און נישט זיין אין קלייניגקייטן, נעם אוועק די קאראנע און געענדיגט, ניין רבונו של עולם, האסט געמאכט אזא טריט, האסט זיך אריינגעטון אין אזוי אין אזא מצב, האסט געברענגט די גאנצע וועלט אין אזא מצב, פיר אויס די גאולה מיט די ישועה, מיר זעען דאך אז דו טוסט עפעס גרויסע זאכן דא. נאכאמאל, ווען איך וואלט געקענט זען זאגן אז אין הימל טוט זיך ממש די גאולה איז דא וואלט איך געקענט, הלוואי וואלט איך געקענט זאגן, איך ווייס נישט, איך בין א פשוט'ער מענטש, אבער די געפילן, די געפילן פון אסאך מענטשן אין כלל ישראל אם אינם נביאים, בני נביאים, עפעס טוט זיך אין הארץ, אז ס'טוט זיך דא א גרויסע זאך, דארף מען אים זאגן, רבונו של עולם, לאז עס נישט אפען, פיר עס אויס, מאך די זאך זאל גיין גיך. און איינע פון די גרויסקייטן אין דעם איז אונזערע מחשבות און אונזערע געפילן. און אזוי ווי מיר זען, משה רבינו איז געקומען אין מצרים, ער קומט זאגן פאר כלל ישראל די גאולה גייט קומען? איך שטעל זיך פאר אז ס'געווען אסאך אזעלכע מענטשן וואס האבן געזאגט משה ווען גאולה? וואס גאולה? וואס רעדסטו וואס רעדסטו ארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש הכנעני משה פון וואס רעדסטו? פון וואס רעדסטו משה, ס'איז דא א קאראנא, ס'איז דא קראנקע מענטשן, ס'איז דא טויטע מענטשן, מ'יאגט נישט אן צו מאכן לוויות. אזוי איז געווען מצרים אויך, צרות מיט יסורים מיט עגמת נפש, קומט צו גיין משה רבינו, און ער ברענגט אריין דמיונות אין כלל ישראל, גאולה, גאולה, ישועה, ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, האבן זיי געקענט לאכן פון אים, משה פון וואס רעדסטו? וואס ביסטו אזא פעס אזא מענטש אפטימישער מענטש דו זעסט נישט די מצב? משה רבינו איז געקומען בנבואה פונעם אייבערשטן און געזאגט פאר כלל ישראל פקוד יפקוד אלוקים אתכם און די נס איז געווען אז כלל ישראל האט אים געגלייבט עס איז נישט געווען גרינג איך האף צום אייבערשטן אז ס'גייט נישט זיין יעצט די זעלבע זאך ווייל דעמאלטס האט עס געדויערט מער ווי א יאר. משה רבינו האט געברענגט, שטייט בראשונים אז ער איז געקומען, ער איז נעלם געווארן אויף צוויי דריי חדשים, ער איז צוריק געקומען, מ'האט אים שוין נישט געוואלט הערן, אוואו ביסטו געווען, ס'איז געווארן ערגער די מצב, אזוי שטייט אין חזל. משה איז געקומען, ער האט אנגעהויבן צו מאכן די פאר מופתים, די פאר ניסים, אבער שפעטער האט פרעה געמאכט ערגער, עד כדי כך אז משה אליין האט געשריגן צו דעם אייבערשטן למה הרעותה, למה זה שלחתני, און ער איז צוריק געקומען אין דריי חדשים ארום, ער האט אנגעהויבן צו מאכן כינים, ערוב, דבר. פרעה ווערט דערשראקן, אבער פרעה ווערט נאכאמאל שטארק, ער זאגט לא אשלח, און אסאך אידן זענען פארפאלן געווארן, אה, מיר האבן געקלערט אז משה גייט ברענגען א גאולה, שיין, נאך א באבע, נאך עפעס איינער וואס ער רעדט זיך איין אז ער קען, אזוי האט מען געקלערט, און דעריבער זענען טאקע געווען אסאך אידן זענען פארלוירן געווארן ביי די דריי טעג פונעם חושך, אבער וואס איז געווען צום סוף? די גאולה איז געקומען, די ישועה איז געקומען, משה רבינו האט דאס אויסגעבוי, אויסגעבוי, אויסגעבויעט, און האט עס צוגעברענגט, שטייט אין אלע ספרים, דער הייליגער לשם שבו ואחלמה ברענגט, ווייל אידן האבן געגלייבט אין אים, בפרט בשעת מען דארפט ארויסגיין פון מצרים, שטייט קלאר, ביי די נאכט פון ליל הסדר, און אזוי קריעת ים סוף, איז געווען בכח דעם וואס מען האט אריינגעברענגט די אמונה און די בטחון, מיט אזא קלארקייט, מיט אזא שטארקייט, מיט אזא שטייפקייט, אז אפילו מצד אחד האט מען געזען די מצב, מען האט געזען אז פרעה איז שטארק, די קאראנא איז שטארק, די מחלה רחמנא לצלן איז ביטער, די מגיפה איז ביטער, מען האט אלץ געזען, אבער מצד שני האט מען אויפגעבויעט מחשבות אין קאפ, מיט הרגשות אין הארץ, בכח די אמונה און די בטחון דורך זיך פארלאזן אויף דעם אייבערשטן, דורך זיך איבערגעבן צו זיינע רחמים, זיינע חסדים, האט מען געגלייבט ס'גייט קומען, די ישועה וועט זיין, און ס'איז טאקע געקומען. כ'מוז צוענדיגן מיט דעם ווארט וואס דער הייליגער לשם שרייבט אז די תורה זאגט אין פסח מצרים, ווי דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל שעכטן דעם קרבן פסח, דער לשון התורה איז וככה תאכלו אותו, אזוי זאלט איר עסן דעם קרבן פסח, מתניכם חגורים, יא, מיט די גארטל, נעליכם ברגליכם, אנטון די גוטע שיך, נישט די פאנטאפל וואס מען זיצט אין שטוב און מען גייט נישט ארויס גיין, נע, די שיך וואס מען גייט גיין, נעליכם ברגליכם, ווי רופט מען עס, די שיך וואס מען קריכט אויף די בערג, די שטארקע שיך, מקלכם בידכם, נעמען דעם שטעקן אין האנט, און אכלתם אותו בחיפזון. פרעגט דער הייליגער לשם, וואס גייט דא וואס? אזוי עסט מען? מיר ווייסן על פי הלכה ווען א מענטש זעצט זיך עסן שטייט דארף מען עפענען דעם גארטל, פארקערט מען דארף עפענען דעם גארטל, וואס איז דאס מתניכם חגורים? בשעת א מענטש עסט דארף מען זיך זעצן מיט ישוב הדעת, מיט רואיגקייט, וואס איז דאס מיט די שיך, מיט מקלכם בידכם, און אכלתם אותו בחיפזון, זאגט דער הייליגער לשם, בשעת אידן האבן געדארפט ארויסגיין יענע נאכט פון מצרים, איז נישט געווען גענוג די אמונה וואס מ'האט געגלייבט ביז איצטער, א יאר צייט איז געווען גענוג אמונה, מ'האט געהאט אמונה, און בכח די אמונה האט משה רבינו געברענגט אלע ניסים. דאס איז געווען גענוג א גאנצע יאר, אבער כדי צו ארויסגיין פון מצרים אין די הייליגע נאכט, האט מען זיך געדארפט צוברענגען נישט נאר ביטחון, מען האט זיך געדארפט צוברענגען צו אזא קלארקייט, מען גייט ארויס, איך בין שוין מיט די שיך, איך בין מיטן שטעקן, איך עס גיך, מיין טייערע קינד, מיין טייערע ווייב, ס'איז שוין צייט, מען גייט ארויסגיין. און די ביטחון האט געברענגט די גאולה און די ישועה. מאכט א גרויסע אריכות דארטן און ער איז מסביר אז אמונה איז מלכות און ביטחון איז כתר. מיר רעדן דאך היינט אסאך אז דער גאנצער קאראנא איז א כתר דקליפה און מיר דארפן אנטון א כתר דקדושה, דער ביטחון, דער זיך איבערגעבן צו דעם אייבערשטן, יא, יעדער איינער ביי אים אין קאפ, יעדער איינער אוואו ער געפינט זיך, יעדער איינער ביי אים אין שטוב מיט זיין ווייב מיט די קינדער, ברענגט אריין מחשבות אין הארץ און אין מוח, רבונו של עולם, נישט נאר מיר גלייבן אז די גאולה גייט זיין, מיר פארלאזן זיך אויף דיר אז דו גייסט מעורר זיין דיינע גרעסטע רחמים כדי ברענגען די גאולה, נישט ווייל מיר זיינען ראוי, נישט ווייל ס'קומט אונז, כ'קען נישט האבן קיין טענות אויף דיר רבונו של עולם אז דאס האסט מיר נישט געבן, אפילו מיר ווילן עס, דו ביסט אונז גארנישט מחויב, נאר ווייל דו ביסט א רחמן, דו ביסט א חסדן, און דו באווייזט מיר עפעס, אזוי האט דאך משה רבינו געזאגט, אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, איז לאמיר אריינגעשען, אתה החלות, מיר קענען זאגן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, אתה החלות! דו האסט אנגעהויבן צו באווייזן, האסט באוויזן, דו ביסט באלעבאס אויף די גאנצע וועלט, האסט גענומען אלעמען, פון טשיינא ביז אמעריקע, ביז רוסלאנד, ביז איראן, ארץ ישראל, האסט אלעמען אריינגעפאקט אין איין פלאץ, ווי מיר האבן געזאגט, איך קלער אז פון דעם מבול איז נאכנישט געווען אזא זאך, די גאנצע וועלט זאל זיין אין איין מציאות, רבונו של עולם דו ביסט גרויס, אתה החלות להראות את עבדך, את גדלך ואת ידך החזקה, אעברה נא את הארץ, רבונו של עולם, אז דו באווייזט אונז שוין, ברענג אונז אריבער ירושלים, און אריין טון אין קאפ, אזוי ווי משה רבינו האט אריין געטון ביי כלל ישראל אין מצרים די אלע דמיונות, ארץ זבת חלב ודבש, כנעני, חתי, אמורי, נעמט אריין ביי אייך אין קאפ, וואו מ'גייט קומען אין ארץ ישראל, מען גייט קומען אין ירושלים, מען גייט קומען אין בית המקדש, מען גייט מאכן א קרבן פסח, דער אייבערשטער זאל העלפן אז די אלע מחשבות וואס מיר וועלן ארום נעמען צוזאמען און מיר וועלן האנדלען מיט דעם הטוב והמיטיב מיטן דיין האמת, די זעלבע מינוט פון צער, שפירן די עגמת נפש, שרייען צו דעם אייבערשטן, ויזעקו ויצעקו וירא בצר להם, די זעלבע מינוט יודו לה' חסדו, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי ה', מען זאל האנדלען פון ביידע זאכן צוזאמען, זען מצד אחד די עגמת נפש און תשובה טון, חרטה האבן, אבער אין די זעלבע מינוט שמחה, עד כדי כך ווי ר' נתן מברסלב שרייבט, טאנצן, שפרינגען, יא, אזוי ווי דער רבש"ע האט געדרייט ס'איז נתגלגל געווארן, נעמען די קינדער מיט א חוט, יא, טאנצן, טאנץ, שפרינג, ווי דער הייליגער ר' נחמן האט געזאגט, מאך זיך נאריש, מאך זיך משוגע, מילתא דשטותא, ווער א שטיקל נ נח, מעג זיין א שטיקל נ נח אויך, ס'וועט גארנישט זיין געפערליך אז דו וועסט לאכן און שמייכלען, אבי נישט קיין עצבות, אבי נישט קיין מרה שחורה, ווייל דאס איז די ערגסטע שבערגסטע. חשבון הנפש? יא. ישוב הדעת? יא. יראת שמים? יא. תשובה? יא. לב נשבר? אויכעט. אבער ס'איז נישט קיין סתירה אויף שמחה, ס'איז נישט קיין סתירה אויף תקווה, ס'איז נישט קיין סתירה אויף טראכטן גוט, אז מיר וועלן האבן די ביידע מחשבות, פון א טוב ואמיתי מיטן דיין האמת, און שמחה מיט לב נשבר, מיט דאס אויספירן יעדער איינער וואס מער ער קען מיט זיך, מיט די ווייב, מיט די קינדער, מיט די עלטערן, מיט די שכנים, דאס איז א גרויסע זאך, ס'איז דא עלטערע, יעדער איינער האט טאטעס, מאמעס, באבעס, זיידעס, עלטערע אידן, קלינג אים אריין, רעד מיט אים אין טעלעפאן, האב אינזין ער זאל ער האבן אלס וואס ער דארף, א גרויסע מצוה, מעריך זיין דעם זקן העליון, נישט אפלאזן חס ושלום עלטערע אידן וואס מ'קען נישט זיין מיט זיי, העלף ארויס פאר יונגע מענטשן, העלף ארויס פאר קליינע קינדער, העלף ארויס פאר עלטערע אידן, מצוות חסד, איינער זאל טון מיט דעם צווייטן מיט א מורא'דיגע דשנים ורעננים, מיט א פרישקייט, וואס מער מיר וועלן דאס טון, וועט מען בעזר השם זען בקרוב ממש די גרויסע גאולה די גרויסע ישועה, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה' מים קרים על נפש. אה. שויעך, wow.